בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף קוף א, מ'הייבט אן דף קוף עמוד ב אונטן, אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת, זאגט די הייליגע גמרא אזוי, אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת, די מענטשן וואס האבן געמאכט קידוש אדער געהערט קידוש אין שול, וואס אמאליגע צייטן, ס'איז דא געוויסע פלעצער וואס היינטיגע צייטן איז אויך אזוי, איז געווען די מנהג אז מ'האט געמאכט קידוש פרייטאג צונאכטס נאכן דאווענען האט מען געמאכט קידוש אין שול, מ'וועט באלד זען אין די גמרא די טעם פארוואס. איז על כל פנים דער קידוש וואס מען מאכט אין שול, אמר רב, האלט רב, אז ידי יין לא יצאו, ידי קידוש יצאו, ס'טייטש די מענטשן וואס האבן געוואלט יוצא זיין סיי דער מענטש האט געמאכט קידוש, און סיי ווער ס'וויל יוצא זיין פון דער קידוש, האט נישט יוצא געווען די בורא פרי הגפן, ס'טייטש נאכדעם וואס מען גייט אהיים דארף מען נאכאמאל מאכן א בורא פרי הגפן טאמער מען וויל טרינקען וויין, פארוואס? ווייל היות וואס מען גייט צו א צווייטע שטוב צו א צווייטע פלאץ, קען מען נישט יוצא זיין די ברכה פון איין פלאץ צום צווייטן וועט אויך באלד זעהן א דין אין די גמרא אויף דעם, אבער קידוש האט מען יוצא געווען ס'טייטש ווען מ'קומט אן אין שטוב דארף מען נישט נאכאמאל מאכן קידוש, וואס איז טאקע די טעם? ווייל רב האלט אז מ'דארף נישט זאל זיין קידוש במקום סעודה, ס'טייטש מ'קען מאכן קידוש איין פלאץ און עסן די סעודה א צווייטע פלאץ, ממילא קען מען יוצא זיין קידוש אין שול און שפעטער אהיים גיין און עסן א סעודה, איז שמואל אמר, שמואל קריגט זיך, און שמואל זאגט אף ידי קידוש לא יצאו, קידוש האט מען אויך נישט יוצא געווען, פארוואס? ווייל שמואל האלט. אז סדארף זיין קידוש במקום סעודה, די רשב"ם ברענגט דא צוויי טעמים, אדער ווייל שטייט אין פסוק וקראת לשבת עונג, וואס מדרשנט פון דעם אז וקראת לשבת דאס טייטש דארט ווי ממאכט קידוש דארט ווי מפאררופט דעם שבת דארף אויך זיין די עונג דארף אויך זיין די סעודה, א צווייטע פשט איז ווייל די גאנצע קידוש דארף דאך זיין אויף וויין, און די חשיבות פון וויין איז נאר ווען ממאכט עס אין א פלאץ ווי מען עסט א סעודה, און ממילא פארדעם דארף זיין קידוש במקום סעודה, און פארדעם האלט טאקע שמואל אז קידוש אין שול קען מען נישט יוצא זיין און שפעטער עסן א סעודה אין שטוב, זאגט אונזער גמרא, אלא לרב, און לויט רב, וואס רב האט געזאגט מ'האט יוצא געווען קידוש פון שול איז למה ליה לקדושי בביתיה, פארוואס טאקע מאכט מען נאכאמאל קידוש אינדערהיים, ענטפערט די גמרא כדי להוציא בניו ובני ביתו, כדי מוציא זיין די אנדערע מענטשן פון שטוב וואס זענען נישט געווען אין שול, זאלן יוצא זיין קידוש פארדעם מאכט מען נאכאמאל קידוש אין שטוב, ווייטער זאגט די גמרא, איז שמואל, למה לי לקדושי בבי כנישתא, און לויט שמואל פארוואס מאכט מען קידוש אין שול טאמער מ'קען סתם אזוי נישט יוצא זיין פון דעם קידוש, ענטפערט די גמרא, לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא, מוציא צו זיין די אורחים וואס פלעגן זיצן אין שול און שלאפן אין שול און עסן און טרינקען אין שול, וואס פאר זיי איז דאך יא קידוש במקום סעודה, איז כדי זיי מוציא צו זיין, פאר דעם מאכט מען קידוש אין שול, זאגט די גמרא טאקע ואזדא שמואל לטעמיה, און שמואל גייט דא כשיטתו דאמר שמואל, אין קידוש אלא במקום סעודה, אז קידוש דארף זיין במקום סעודה, און ממילא קען מען נישט מאכן קידוש אין שול און עסן א סעודה אינדערהיים, זאגט אונזער גמרא, סבור מינה, די בני הישיבה האבן געוואלט זאגן ס'טייטש זיי האבן געהאלטן אז פון דעם וואס שמואל זאגט אין קידוש אלא במקום סעודה, דאס איז הני מילי מבית לבית, אבל ממקום למקום בחד ביתא לא, וואס טייטש דארף זיין קידוש במקום סעודה, מ'קען נישט מאכן קידוש אין איין שטוב, און עסן א סעודה אין א צווייטע שטוב, אבער מאכן קידוש אינעם זעלבן שטוב אין צוויי באזונדערע פלעצער, צוויי באזונדערע שטובער, למשל אויף א צווייטע שטאק און שפעטער עסן א סעודה אויף א ערשטע שטאק, דאס אוודאי מעג מען יא, אבער זאגט די גמרא, אמר ליה רב ענן בר תחליפא, רב ענן בר תחליפא האט געזאגט טאקע פאר די בני הישיבה וואס האבן געוואלט אזוי זאגן, אז ס'איז נישט אזוי, ווייל זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל, כ'בין אסאך מאל געווען פאר שמואל וואס מ'איז געווען דעמאלטס אויפן דאך פון שטוב, און ונחית מאיגרא לארעא והדר מקדש, און ער פלעג אראפגיין אונטן צום שטאק אראפ כדי צו מאכן קידוש ווייל אונטן איז געווען די סעודה, זעהן מיר פון דעם אז שמואל האלט דארף זיין קידוש במקום סעודה, נישט נאר די קידוש און די סעודה דארפן זיין אינעם זעלבן הויז, נאר אינעם זעלבן צימער אויך. זאגט די גמרא, ואף רב הונא סבר, רב הונא האט אויך געהאלטן אין קידוש אלא במקום סעודה, ווי זעהן מיר דאס דרב הונא קדיש ואיתעקרא ליה שרגא, רב הונא האט אמאל געמאכט קידוש און דאס לעכטל האט זיך פארלאשן ממילא מען האט דארטן מער נישט געקענט עסן, ועיילי ליה למניה לבי גננא דרבה בריה, און מען האט אריינגעטראגן דארט די כלים, צום שטוב פון דעם חופה פון זיין זון רבה וואס איז טאקע געווען אזא שטוב וואס מען האט געמאכט דארט די חופה מיט די סעודה מיט די שבע ברכות פון רבה זיין זון וואס האט דעמאלטס חתונה געהאט אין יענע תקופה וואס דארט אין יענעם צימער דהוה שרגא איז געווען דארט לעכט וקדיש וטעים מידי און ער האט נאכאמאל קידוש געמאכט און דארט עפעס טועם געווען אלמא קסבר זעהן מיר אז רב הונא האט אויך געהאלטן אז אין קידוש אלא במקום סעודה אז די קידוש דארף זיין במקום סעודה און ממילא עס האט זיך פארלאשן די לעכט דארט ווי ער האט געוואלט עסן די סעודה און געגאנגען צו א צווייטע צימער האט ער געדארפט נאכאמאל מאכן קידוש זאגט די גמרא ואף רבה סבר, אין קידוש אלא במקום סעודה, רבה האט אויך אזוי געהאלטן, דאמר אביי, אזוי ווי אביי האט אמאל געזאגט אז כי הוינא בי מר, ווען איך בין געווען ביי מיין רבי'ן איז זיין רבי געווען רבה, כי הוה מקדש, ווען ער האט געמאכט קידוש און נאך וואס ער האט געמאכט קידוש האבן אונז געוואלט אהיים גיין, אמר לן, האט ער אונז געזאגט, טעימו מידי, זייטס עפעס טועם, דילמא אדאזליתו לאושפיזא, מתעקרא לכו שרגא, ווייל טאמער עט עטס אהיים גיין, און עט עטס זען ווען עטס קומטס אן אינדערהיים, אז די לעכט האבן זיך פארלאשן, עט עטס נישט קענען דארט עסן א סעודה, ולא מקדש לכו בבית אכילה, עט עטס קיין קידוש אויך נישט קענען מאכן ווייל ס'וועט דאך נישט זיין קידוש במקום סעודה ווייל מ'עט נישט קענען עסן א סעודה, און ממילא איז בקידושא דהכא לא נפקיתו, דאין קידוש אלא במקום סעודה, און אויך די קידוש פון דא עט עטס נישט יוצא זיין, ווייל דא האט עטס נישט געעסן א סעודה, און ממילא האט ער זיי מייעץ געווען, עסטס דא עפעס, זייטס דא עפעס טועם, אזוי קידוש האט מען יוצא געווען, איז אפילו עט עטס אנקומען אינדערהיים און עט עטס זעהן ס'נישט דא קיין לעכט, איז א סעודה וועט מען נישט קענען עסן, אבער לפחות קידוש האט עטס יוצא געווען, ווייל ס'איז געווען קידוש במקום סעודה. פרעגט אבער די גמרא, איני, איז דען אזוי אז רבה האט געהאלטן ווי שמואל אז אין קידוש במקום סעודה, והאמר אביי, אביי האט דאך אמאל געזאגט, אז כל מילי דמר הוה עביד כרב, אז מיין רבי'ן, רבה, האט זיך ביי אלעס געפירט ווי רב, לבר מהני תלת, חוץ ביי דריי פלעצער דעביד כשמואל, וואס דארט האט ער יא געפסקנט ווי שמואל, און דאס זענען די דריי פלעצער, די ערשטע פלאץ איז מתירין מבגד לבגד, אז מען מעג אריבערפירן ציצית פון איין בגד צו א צווייטן, רב האט געהאלטן מען טאר נישט, שמואל האט געהאלטן מען מעג, און דא האט רבה גע'פסק'נט ווי שמואל און נישט ווי רב, די צווייטע זאך איז מדליקין מנר לנר, אז מען מעג אריבערפירן די פייער פון איין לעכטל צו א צווייטע לעכטל ביי די נייערס חנוכה, האט ער אויך גע'פסק'נט ווי שמואל, והלכה כר' שמעון בגרירה, וואס טייטש איז דא א מחלוקת מען וועט שוין זעהן דתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון אומר גורר אדם מטה כסא וספסל בשבת ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, וואס טייטש רבי שמעון האלט אז א מענטש מעג שלעפן א באנק שבת אפילו אז די באנק גראבט זיך אביסל אריין אין די ערד און ס'קען מאכן א לאך וואס א לאך טאר מען דאך נישט גראבן שבת פון דעסט וועגן טאמער דאס איז נישט זיין כוונה האלט רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר און שמואל האט געפסקנט ווי רבי שמעון טאקע אז דבר שאינו מתכוון מותר רב האט זיך געקריגט אויף שמואל, איז דאס די דריטע פלאץ וואס רבה האט געפסקנט ווי שמואל און נישט ווי רב, אבער על כל פנים זעהן מיר ס'איז נאר דא דריי פלעצער וואס רבה האט געפסקנט ווי שמואל, און דא זאגט מען אז רבה האט געפסקנט ווי שמואל אז מען דארף האבן קידוש במקום סעודה, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל כחומרא דרב הוה עביד, כקולא דרב לא הוה עביד, ס'טייטש רבה האט אלעמאל געפסקנט ווי רב דארט ווי רב האט מחמיר געווען, חוץ ביי די דריי פלעצער וואס מען האט יעצט געזעהן וואס דארט האט ער געפסקנט ווי שמואל וואס שמואל איז געווען א מיקל, אבער ביי מחלוקת'ן וואס רב איז די מיקל און שמואל איז די מחמיר, דארט האט רבה נישט אלעמאל געפסקנט ווי רב, און טאקע פאר דעם האט ער געפסקנט דא ווי שמואל, אז אין קידוש אלא במקום סעודה וואס דאס איז א חומרא פון שמואל, און חומרות האט ער זיך יא געפירט לפעמים ווי שמואל. זאגט אונז די גמרא ווייטער, ורבי יוחנן אמר, וואס טייטש נאכדעם וואס אונז האבן געזען א מחלוקת צווישן רב און שמואל, אז ביידע זענען מסכים אז די בורא פרי הגפן האט מען נישט יוצא געווען אין שול, נאר וואס איז דא סך הכל א מחלוקת, צו די קידוש האט מען יוצא געווען צו נישט, צו קידוש במקום סעודה צו נישט, ברענגט אונז די גמרא א דריטע שיטה, ורבי יוחנן אמר אף ידי יין נמי יצאו, אז ער קריגט זיך סיי אויף רב און סיי אויף שמואל, און ער האלט אז די בורא פרי הגפן וואס מ'האט געהערט אין שול האט מען אויך יוצא געווען און ווען מ'קומט שפעטער אן אינדערהיים דארף מען נישט נאכאמאל מאכן א בורא פרי הגפן, פארוואס? ווייל רבי יוחנן האלט אז ס'איז איין לאנגע שתיה וואס טייטש הייסט נישט א נייע זאך ווען מ'קומט אן אינדערהיים ממילא ס'איז א המשך קען מען אויך יוצא זיין מיט די פריערדיגע בורא פרי הגפן, זאגט די גמרא ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר רב חנין בר אביי אמר רב פדת אמר רבי יוחנן רבי יוחנן גייט דא כשיטתו, וואס ער האט אמאל געזאגט אז אחד שינוי יין ואחד שינוי מקום אין צריך לברך, סיי אז מען טוישט די וויין אויף א בעסערע וויין דארף מען נישט מאכן נאך א בורא פרי הגפן, דער רשב"ם ברענגט דא הטוב והמטיב דארף מען מאכן, א בורא פרי הגפן דארף מען נישט מאכן א נייע, און די זעלבע זאך ווען מען טוישט פון איין פלאץ צו א צווייטן, דארף מען אויך נישט מאכן א נייע בורא פרי הגפן, ווייל ס'איז אלץ א המשך פון די פריערדיגע שתיה פון די פריערדיגע טרינקען, און ממילא זעהן מיר רבי יוחנן קריגט זיך דא אויף רב ושמואל, פרעגט אבער די גמרא פון א ברייתא, מיתיבי שטייט קלאר אין א ברייתא שינוי מקום צריך לברך, שינוי יין אין צריך לברך, אז טאקע ווען מ'טוישט וויין דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה, אבער פון איין פלאץ צום צווייטן דארף מען יא מאכן, זאגט די גמרא טאקע תיובתא דרבי יוחנן תיובתא, אז רבי יוחנן איז טאקע אפגעפרעגט, זאגט אונז די גמרא, יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חיסדא, רב אידי בר אבין איז געזעצן פאר רב חיסדא, ויתיב רב חיסדא וקאמר משמיה דרב הונא, און רב חיסדא האט נאכגעזאגט פון רב הונא אזוי, אז הא דאמרת, דאס וואס אונז האבן יעצט געזען אין א ברייתא, אז שינוי מקום צריך לברך, וואס טייטש אז מען גייט פון איין פלאץ צו א צווייטן דארף מען מאכן א נייע ברכה, לא שנו אלא מבית לבית, אבל ממקום למקום לא, דאס איז נאר ווען מען גייט פון איין שטוב צו א צווייטן דעמאלט דארף מען מאכן א נייע ברכה, אבער טאמער מען גייט אינעם זעלבן שטוב אינעם זעלבן הויז גייט מען פון איין צימער צו א צווייטן אדער פון איין שטאק צו א צווייטן, איז דא געוויסע ראשונים וואס זאגן פון איין שטאק צו א צווייטן פון איין צימער צו א צווייטן דארף מען יא מאכן א נייע ברכה אבער פון איין ווינקל אינעם זעלבן צימער צום צווייטן דארט איז יעדער מודה אז מען דארף נישט מאכן א נייע ברכה זאגט די גמרא אמר ליה רב אידי בר אבין רב אידי בר אבין האט געזאגט צו רב חיסדא הכי תנינא ליה במתניתין דבי רב הינק אזוי האט מען טאקע געלערנט אין א ברייתא אין בית מדרש פון רב הינק ואמרי ליה במתניתין דבי בר הינק און ס'איז דא זאגן אז ס'איז געווען אין בית מדרש פונעם זון פון הינק אבער על כל פנים האבן מיר געלערנט אין א ברייתא כוותיך פונקט ווי דו האסט געזאגט אז וואס אז ווען מען רוקט זיך פון איין פלאץ צום צווייטן דארף מאכן א נייע ברכה איז טאקע נאר פון איין הויז צום צווייטן אבער פון איין שטוב צו א צווייטן דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה איי פרעגט די גמרא ואלא רב הונא מתניתא קא משמע לן טאמער ס'איז א מפורש'ע ברייתא צו וואס האט רב הונא געדארפט זאגן און קומען פשוט זאגן א ברייתא וואס יעדער ווייסט ענטפערט די גמרא רב הונא מתניתא לא שמיע ליה רב הונא האט נישט געהערט די ברייתא ס'טייטש דער רשב"ם רעדט דא אויס אז אמוראים האבן געדארפט קענען אלע משניות נישט אלע ברייתות האבן זיי געהערט און במילא די ברייתא האט ער נישט געהערט האט ער עס געזאגט פון זיך זאגט אונז די גמרא ווייטער פריערט האט מען געזען א מימרא וואס רב חיסדא האט נאכגעזאגט פון רב הונא יעצט זאגט די גמרא ותו יתיב רב חיסדא וקאמר משמיה דנפשיה נאך א זאך וואס רב חיסדא האט נאכגעזאגט פון זיך נישט פון רב הונא אז הא דאמרת דאס וואס מען האט יעצט געזען אז שינוי מקום צריך לברך אז ווען מען גייט פון איין פלאץ צום צווייטן פון איין הויז צום צווייטן דארף מאכן א נייע ברכה, לא אמרן אלא בדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם, אבל דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אין צריך לברך, וואס טייטש דער דין איז נאר געזאגט געווארן ביי אזעלכע סארט מאכלים וואס מען דארף נישט מאכן א נאכברכה אינעם זעלבן צימער, אבער טאמער מען דארף מאכן א נאכברכה אינעם זעלבן צימער, דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה ווען מען גייט צו א צווייטע צימער. וואס איז פשט פון די מימרא? איז אזוי, בעצם איז דא געוויסע מאכלים וואס מען דארף מאכן א נאכברכה אין די זעלבע צימער ווי מען עסט, למשל ברויט, טאמער איינער עסט ברויט מוז ער מאכן א ברכת המזון אינעם זעלבן צימער ווי ער האט געגעסן דעם ברויט, מה שאין כן טאמער איינער עסט אזא סארט מאכל וואס מען מאכט א בורא נפשות אויף דעם, איז א בורא נפשות קען מען מאכן א צווייטע פלאץ אויך, ס'דארף נישט זיין די זעלבע פלאץ ווי מען האט געגעסן. וואס טוט זיך לגבי א מעין שלש, א על המחיה, על הגפן, איז ווי די רש"י און די רשב"ם ביידע לערנען אז דאס האט א דין פונקט ווי ברויט, אז מען דארף מאכן די נאכברכה אין די זעלבע פלאץ ווי מען האט עס געגעסן, און במילא זאגט רב חיסדא אזוי, ווען איינער עסט למשל א זאך וואס ער מאכט א שהכל אויף דעם, ער דארף מאכן א בורא נפשות ווען ער ענדיגט, איז ווען ער גייט יעצט ארויס פון צימער, ווען ער גייט יעצט א צווייטן שטוב, וואס ער קען מאכן יעצט די נאכברכה ווי ער וויל, ער קען זיך אויפהייבן ער קען גיין, ער וועט באלד מאכן א נאכברכה. קומט אויס ווען דער מענטש שטעלט זיך אויף און גייט ארויס, האט ער געענדיגט די סעודה, ער האט שוין אלעס געענדיגט, ער דארף מער נישט צוריק קומען, ער האט געענדיגט די זאך דא. קומט אויס אז ווען ער איז ארויס, איז עס א נייע זאך אינגאנצן, ס'האט זיך געענדיגט די סעודה, ער וועט וועלן טרינקען א צווייטע משקה צו א צווייטע מאכל אין א צווייטע שטוב, דארף ער מאכן נאך א ברכה. פארוואס? ווייל ער האט שוין געענדיגט מיט די פריערדיגע אכילה, מיט די פריערדיגע שתיה. ס'איז א נייע זאך. מה שאין כן ביי ברויט למשל, אז איינער זעצט זיך עסן ברויט אין א צימער און גייט שפעטער ארויס צו א צווייטע צימער צו א צווייטע שטוב, איז אוודאי דארף ער צוריקקומען מאכן די ברכת המזון, אדער איז דא א צווייטע פאטענט, ער וועט עסן א כזית אינעם צווייטן שטוב וועט ער דארט קענען מאכן די ברכת המזון, אבער ער האט נאכנישט געענדיגט ווילאנג ער בענטשט נישט, און במילא, זאגט רב חיסדא, דארף ער א נייע ברכה אויך נישט מאכן, ווייל ער האט נישט געענדיגט מיט די פריערדיגע אכילה, און דאס זאגט ער דא מאי טעמא, לקביעה קמא הדר, ווייל היות ער האט געגעסן אזא סארט מאכל וואס מען מוז מאכן די נאך ברכה די זעלבע פלאץ ווי מען האט געגעסן, אדער מען מאכט א נייע קביעות סעודה אין א צווייטן צימער, למשל מען האט געענדיגט עסן ברויט דא מען גייט צו א צווייטע צימער ווילסט בענטשן אין צווייטן צימער, דארפסטו דארט עסן א נייע כזית, און ממילא היות וואס מען דארף נאכאמאל עסן אין צווייטן צימער אדער צוריק קומען, איז פשט ער האט נאכנישט געענדיגט די סעודה, און ממילא דארף ער נישט מאכן א נייע ברכה אינעם צווייטן פלאץ, קומט אויס אז די דין וואס מען האט געזען אין די ברייתא אז שינוי מקום צריך לברך, דאס איז נאר ווען מען טוישט די פלאץ ווען מען מאכט א שינוי מקום, ביי אזא סארט מאכל וואס איז דא אויף דעם א בורא נפשות, אבער אזא סארט מאכל וואס איז דא אויף דעם א ברכת המזון אדער א מעין שלש, ביי דעם איז נישט געזאגט געווארן דעם דין. ורב ששת אמר, רב ששת קריגט זיך און זאגט אחד זה ואחד זה צריך לברך, אז אפילו ביי א מוציא אדער ביי א גפן אדער ביי אזעלכע סארט ברכות וואס מען מאכט א נאך ברכה א ברכת המזון אדער מעין שלש, דארף מען אויך מאכן א נייע ברכה ווען מען גייט צו א צווייטן פלאץ. פרעגט אבער די גמרא, מיתיבי, וועל איך דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא בני חבורה שהיו מסובין לשתות ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה, א בני חבורה וואס האבן זיך געזעצט טרינקען, און אינמיטן די מסיבה איז אונטערגעקומען א שמחת חתן וכלה, זענען ארויסגעגאנגען משמח זיין די חתן כלה, איז די דין איז זאגט די ברייתא, כשהן יוצאין, אין טעונין ברכה למפרע, ווען מען גייט ארויס דארף מען נישט מאכן א נאכברכה, וכשהן חוזרין, אין טעונין ברכה לכתחילה, און ווען מען קומט צוריק, דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה נאר מען קען ממשיך זיין די אלטע סעודה, במה דברים אמורים, אבער זאגט די ברייתא ווען איז דאס געזאגט געווארן שהניחו שם זקן או חולה, טאמער מען האט איבערגעלאזט אין די צימער ווי מען האט געגעסן די סעודה איז איבערגעבליבן א זקן אדער א חולה וואס קען נישט ארויסגיין ווייל ער האט נישט קיין כח ער איז געבליבן דארט, דעמאלטס ווען יעדער קומט צוריק דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה און די זעלבע זאך ווען מען פארלאזט דאס פלאץ דארף מען נישט מאכן א נאך ברכה, אבל לא הניחו שם לא זקן ולא חולה, אבער טאמער מען האט קיינעם נישט געלאזט דארט איז כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע, ווען מען גייט ארויס דארף מען מאכן א נאך ברכה, כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה, און ווען מ'קומט צוריק דארף מען מאכן א נייע ברכה, און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא, מדקתני עקרו רגליהן, מכלל דבדברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן, טייטש פון דעם וואס שטייט עקרו רגליהן, אז מען האט עוקר געווען די פיס טייטש מיטן איז אונטערגעקומען א שמחת חתן וכלה מ'האט געדארפט ארויס גיין און מ'האט געדארפט דא עפעס ענדיגן, איז פשט אז מ'איז געזעצן ביי א סעודה, מ'איז געזעצן אינמיטן א זאך וואס בדרך כלל מאכט מען א נאכברכה אויפן פלאץ, ווייל אנישט וואס טאטש מ'האט עוקר רגל געווען, טאמער איינער זיצט און עסט עפעס א שהכל דארט וואס מ'מאכט אויף דעם א בורא נפשות און ער גייט ארויס דאס הייסט נישט עוקר רגל געווען, עוקר רגל געווען איז פשט בעצם וואלט מען געדארפט מאכן דא א נאכברכה, אבער ס'איז עפעס אונטערגעקומען זענען זיי ארויסגעגאנגען, פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא, וטעמא דהניחו שם זקן או חולה, הוא דכשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחילה, טאטש די גאנצע טעם וואס מ'דארף נישט מאכן א נאכברכה און א נייע ברכה איז נאר ווייל מ'האט דארט איבערגעלאזט א זקן אדער א חולה, אבל לא הניחו שם זקן או חולה, אבער טאמער מ'האט קיינעם נישט איבערגעלאזט, איז כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע, כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה, קשיא לרב חיסדא, איז דאך שווער אויף רב חיסדא, ווייל רב חיסדא האט דאך געזאגט אז ביי אזא סארט מאכל וואס מען מאכט אויף דעם א ברכת המזון אדער א מעין שלוש, דארט איז נישט געזאגט געווארן די דין אז מען דארף מאכן א נייע ברכה ווען מען גייט צו א צווייטן צימער, פארוואס? ווייל היות וואס דער נאך ברכה איז קביעות בשעת מען האט נאכנישט געמאכט קיין נאך ברכה איז אלעס א המשך פון די פריערדיגע אכילה, און ממילא דא וואלט לכאורה לויט רב חיסדא געדארפט אויך זיין די דין אז אפילו מען האט נישט איבערגעלאזט א זקן אדער א חולה, ווען מען קומט צוריק זאל מען קענען ממשיך זיין, ווייל מאדאך ער האט געזאגט זיין דין ווען מ'גייט צו א צווייטע צימער, אז אין די צווייטע צימער, וואס דארט קען מען דאך עסן יעצט א נייע כזית א נייע אכילה, זאגט דאך רב חיסדא מ'דארף נישט קיין נייע ברכה פארוואס ס'איז אלץ א המשך פון די פריערדיגע אכילה, איז כל שכן ווען מ'קומט צוריק צו די זעלבע צימער, וואס עפעס זאגט די ברייתא מ'דארף דארט איבערלאזן א זקן אדער א חולה? ענטפערט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, ענטפערט ר' נחמן יצחק מאן תנא עקירות ר' יהודה, ס'טייטש ווער איז טאקע דער תנא וואס האט געלערנט די ברייתא אז מ'דארף מאכן א נאך ברכה און א פאר ברכה, פאר מען גייט ארויס און נאכדעם וואס מען קומט צוריק, טאמער מען האט נישט איבערגעלאזט א זקן און חולה, דאס איז די שיטה פון רבי יהודה, וואס מען זעהן ס'איז דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה, און ממילא נישט שווער אויף רב חיסדא ווייל רב חיסדא לערנט טאקע ווי די חכמים, וועלכע רבי יהודה? דתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא טאקע די זעלבע ציור, חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש, מען געזעצן צוזאמען חברים עסן א סעודה, און זענען ארויסגעגאנגען אין בית כנסת און בית מדרש אינמיטן, איז כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע, איז כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחילה, איז דארף מען נישט מאכן א נאכברכה פארן ארויסגיין, מען דארף נישט מאכן א נייע ברכה ווען מען קומט צוריק, אמר רבי יהודה און אויף דעם זאגט רבי יהודה במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת חברים, דאס איז נאר טאמער מען האט איבערגעלאזט דארט מענטשן, אבל לא הניחו שם מקצת חברים טאמער מען האט קיינעם נישט איבערגעלאזט איז כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע, כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה דארף מען יא מאכן א נאכברכה מיט א פאר ברכה, איז רבי יהודה דער וואס האלט טאקע מען דארף איינעם איבערלאזן, אבער די חכמים קריגן זיך אויף דעם, און ממילא רב חיסדא לערנט די חכמים איז נישט שווער אויף רב חיסדא.